זייט צוויי, קאסעט איינס, המשך. גענוג, מען באדארף פרואוון דאס מזל, אויך עפעס טון, ארבעטן. השם יתברך קען אפשר רחמנות האבן. וואס דען? בקיצור עס פאררייסט זיך מיר דאס היטל, עס פארקאטשען מיר זיך די ארבל, מיינע פיס גייען צו ווי פון זיך אליין צו א וואגן, און באלד טאקע קיי איך מיר א שטרויעלע,

איינער איז ר' אליקים, ר' אליקים שאַראָגראַדער, דער אַנדערער ר' געצל גריינינגער. פאַרבייג איך מיר מיין עסק אין דר'ערד מיט'ן קאָפּ דאָס ביידל מיט דער שקאַפּע מיט דער דרוקער אינאיינעם. טו מיך אַ געשמאַקן נעם צום נייעם עסק'ל. למזל, עס רירט זיך. אַ האָפענונג, עס וועט פאָרן. בקיצור, איך טרייב אָן, עס רוקט זיך. מיינער ווייסט נישט מער ווי קאַלענדרעווען,

דריליך אויף איינשיטן האב איך אויך אויף דעם סמך געהאנדלט נאך פריער, שוין געהאלטן אפילו אין קויפן ביי א טאנדעטניק א גענוצט סאמעטענע מאנטעלע, העמדער, דאס איז שוין די לעצטע דאגה ווי גאט וועט געבן, מילא בקיצור גארנישט, נאר הערט א מעשה וואס קען זיך פארלויפן, אז ס'נישטא קיין מזל זאל מען בעסער נישט געבוירן ווערן. אז עס האלט שוין ביי טעפ ברעכן און מען דערמאנט זיך גראד ארום חתן כלה, לאזט זיך גאר אויס, וואס מיינט איר? א ווייטאג כ'לעבן צו דערציילן. לאזט זיך גאר אויס א בוידעם? ניין, בוידעם איז נאך א הונט א גארנישט, עס לאזט זיך אויס קאפויער. הערט נאר דאס אומגליק, דעם שטראף פון גאט, ביידע מחותנים האבן וואס מיינט איר האבן זיי? ביידע האבן בחורים. סטייטש ר' אלטר שיסט זיך אויס מיט א געלעכטער, איך בעט אייך איבער ווי אן אייגענע מוטער, ווי פאלט איר אויס צו טון אזא שטוסעריי, רעדן א שידוך איידער איר ווייסט ווער פון די מחותנים האט א בתולה און ווער א בחור'ל? אוודאי פשיטא גיט זיך רבי אלטר א קרים שטארק מיט פארדרוס, איך האב נאך כ'לעבן אזויפיל שכל ווי אנדערע, און מען דארף מיך ביי קיינעם נישט לערנען. כ'לעבן איז ער דען א איד און ווייסט דען נישט ווי אזוי עס ווערט שידוכים? דאכט זיך ר' מענדעלע איר ווייסט זייער גוט דעם אידישן איינפיר, דעם גאנצן שטייגער אין דעם משדך זיין זיך און חתונה האבן ביי אונז אידן. װאָס זשע חידושט איר זיך אַזױ אױף דעם אומגליק מײַנעם, װאָס האָט זײער גרינג געקענט מיט איטלעכן זיך מאַכן? כ'האָב זײער װױל געװוּסט, אַז בײַ רב אליקימען איז מחױבֿ צו זײַן אַ בסלע, און נאָך װאָס פֿאַר אַ בסלע! אַזאַ שטיק גאָלד זאָל איך האָבן? איך האָב זי מיט אַ יאָר פֿריִער געזען אַלײן מיט מײַנע אױגן, אַזױ זאָל איך זען פֿיל גוטס? נישט מער, גאָרנישט! אַז קײן מזל איז נישטאָ, העלפֿט נישט קײן חכמות.

ר' אליקים, איך וויל אייך משדך זיין מיט ר' געצל'ען. וועמען האב איך פון מיין זייט געקענט מיינען? מסתבר ר' אליקים'ס בתולה. זי, עס פארשטייט זיך מיט ר' געצל'ס בחור'ל. ארויסרעדן עס בפירוש איז נאר א געלעכטער, אן איבעריגע זאך, ווארום די קשיא איז דאך פשיטא, וואס לאזט דו מיך הערן? עס פארשטייט זיך אז נעמען נעמט זיך ניט צוויי זכרים ווי דען זשע,

קען מען גארנישט רעדן איבעריגע רעד ביי זאכן, נאר געציילטע ווערטער, דעם עיקר, דאס געשעפט אליין, נישטא קיין צייט. מילא האט איר אייך אן ענטפער פון מיין זייט, היינט לאמיר גיין צום ר' אליקים'ען. ר' אליקים ווידער פון זיין זייט, הערנדיג ווי איך רעד אים א שידוך מיט הרב געצל'ען, האט זיכער דערונטער געמיינט זיין בחור, אנדערש קען עס דאך גארנישט זיין, אים אליין רעדט מען מיט ר' געצל'ען? ווי שיקט זיך עס? און איינפאלן א בתולה האט אים אויך נישט געקענט, אז ער ווייסט ביי זיך זייער גוט ער האט חתונה צו מאכן א בחור נישט קיין בתולה. מילא, קומט אויס ביידע זענען גערעכט. נישט מער, גארנישט. היינט פארשטייט איר שוין? בע! מאך איך קוים איינהאלטנדיג זיך פאר געלעכטער און אנטוהנדיג זיך א כח אנצונעמען אן ערנסט פנים. נו, געלויבט איז גאט, אבי איר פארשטייט, זאגט אלטער, א טייט געבנדיג אויף מיר מיטן גראבן פינגער, און מאכנדיג דערביי צוצויגן, אה, גלייך ווי איך האב מיט מיין בע געטראפן פונקט אין קארב. און דעם אמת מוז איך זאגן, איז מיר אלטער'ס דערקלערונג אריין טאקע דערנאך אין קאפ. טא, פארוואס נישט? אויף דעם אידישן גאנג ווי עס ווערן געשלאסן שידוכים ביי אונז, פארוואס זאל זיך טאקע אזוינס נישט מאכן? עס כאַפּט זיך מיר פֿון זײַן מױל אַרױס נאָך אַ מאָל בע! אַ קוק געבנדיק אױף אַלטערן עפּעס גאָר פֿרײַנטלעך. אַ יאָ, מאַכט אַלטער װײַטער אַ טײַט געבנדיק מיטן פֿינגער, אַ יאָ, איר פֿאַרשטײט נישט מער גאָרנישט? איר זענט נאָך נישט פֿאַרטיק? עס האָט נאָך געצאַנקט אין מיר עפּעס אַ האָפֿענונג. נעם איך מיך צו אַן עסקל, לאָז איך עס אַזױ גיך נישט אָפּ. ר' אלטער, גאט איז מיט אייך, וואס רעדט איר? שפרינג איך אזש אונטער פאר גרויס וואונדער, און מיין זיכער אלטער איז אין תמוז פאר גרויס היץ משוגע געווארן. וואס פאר א האפענונג ר' אלטער האט געקענט איבערבלייבן נאכדעם אז עס האט זיך ארויסבאוויזן צוויי חתנים? לאז זיך דינען, נעמט מיר איין אלטער, לאז זיך דינען ר' מענדעלע, ס'איז רעכט. עס האט זיך נאך געשלאגן ביי מיר אן אדער, גאט גיט די רפואה פאר דער מכה, פארשטייט איר מיך עס האט געטאנצט אין קאן טעלעצע, נאך גאר פון אנהייב איז מיר אריינגעפאלן טעלעצע, דארט זענען שוין דא מיידלעך זיכער, איר מעגט מיר גלויבן, עס האט מיר תחילה זיך געדרייט אין קאפ מיטאמאל, אליקים, געצל, טעלעצע, פון זיי האט מען באדארפט אויסקלייבן אפאר, אבער באדארף גראד בלייבן ביי רבי אליקימ'ן און טעלעצע דערווייל אוועקשטעלן אין דער זייט. מילא אז דאס אומגליק האט מיר דא אזוי געטראפן, וואזשע טוט מען? באדארף מען ארויספירן אויפן פלאץ טעלעצע, געהויכט, געקרוינט שיין מיט דער גאנצער מורינו. ר' בעריש'ל, בקיצור איך פאררייב דעם פעלער ביי די פריערדיגע ביידע צדדים. שולדיג שמולדיג, זיי אביסל, איך אביסל, און אביסל אויך דאס מזל אונזערס. מסתמא איז נישט געווען מן השמים, נישט באשערט פארשטייט איר מיך. עס הייבט זיך אן דער גרויסער מזמור. ר' בעריש'ל איז אן עין הרע א גביר, א דימענט, א בעל צדקה, א גבאי אין פיל חברות. ס'טייטש ר' בעריש'ל. דעם טיטל חכם רעכן איך נישט ווייל עס פארשטייט זיך אליין, עס ליגט שוין אין דעם נאמען גביר,

אהער, אהין, בקיצור איך ארבייט אויף אלע כלים. איך האב ווייטער דאס לויפעניש. דאכט זיך אין פלוג גאר נישקשה'דיג, עס האלט אויף א שטיקל שטייגער, נישט מער גארנישט. באדארף זיך אינמיטן דרינען אויסלאזן דער יריד, אן איבערקערעניש, אלע צופארן זיך, צולויפן זיך, אויס געשעפטן, און פארפאלן מיין מי, אזויפיל מי. היינט פארשטייט איר? ווענדט זיך אלטער צו מיר מיט א ניגון פון געבעט אויסשטרעקנדיג ביידע הענט ווי ער קלאגט זיך, גיסט אויס זיין שווער ביטער הארץ און פארלאנגט פון מיר עפעס א הילף. פארשטייט איר שוין אז ס'נישטא קיין מזל, דאס פיצעלע מזל העלפן נישט אלע חכמות. אוי, א צארן פון גאט איז שוין פון א צייט אויף מיר אויסגעגאסן געווארן, אַ שטראָף פֿאַר מײַנע זינד. אױף מזומן געלט, זאָגט איר? אַן איבעריקן גראָשן האָב איך דען אין קעשענע? אַז אָך און װײ און װינד איז מיר. אַי, װי אין באָד, צעהיץ איך מיך אױף אַ קול און טו מיך אַ געשמאַקן רוק. אַלטער שטעלט אױף מיר אױס אַ פּאָר אױגן, שאָקלט מיט דעם קאָפּ שטאַרק אױפֿגעבראַכט, מאַכנדיק דערבײַ װי אין דער װעלט אַרײַן. א גנב אביסל פון א אידן, א מענטש ווער ס'נעציען צעזעצט די גאל שפרינגט אים פאר צרות רעדט און ער גארנישט האט אין זיץ אין זיין נפש'ל א קאטאוועס ס'איז הייס ווי אין באד וועט צעשמאלצן ווערן איך פארשטיי נישקשה אידישע אנשטעלן דאס וויל א איד א כאפ טאן זיך צוריק ארויסזעענדיג אז ביי יענעם איז קיין מזומנים נישטא און קיין געשעפט מיט אים וועט ער נישט מאכן כ'לעבן רוף איך מיר אן א צי געבנדיג אלטערן פאר דער בארד כמנהג איד וואס פאלט אייך איין רעב אלטער אזעלכעס צו טראכטן איך מיין גאר עפעס אנדערש אייער סוף מעשה אצינד אויף דעם יריד האט מיך דערמאנט אין א זייער שיינע מעשה אמאל אין באד וואס ליגט מיר עד היום אין טעם און איך קען עס נישט פארגעסן. אויך די אייגענע מעשה, עס זאל דאס פעלן א האר, נאר דארט איז עס געווען בקיצור און זיך אויסגעלאזט מיטן קנאק, מען מעג עס הערן. אוי איר שוויצט רעב אלטער, רוקט זיך זייט מוחל א קאפעלע אהין וועל איך מיר ליגן אט אזוי מיט דעם רוקן צו דער זון און דערציילן.

און דאָס מיטל שטיקל אַ װײכס אױסגעהעפֿט אַרום מיט זאַמד-פּאַטשערקעס, פֿאַררײכערט דערנאָך דאָס פּיפּקעלע, טוט דערבײַ אַ קלײן קוקעלע אױף דער יפֿהפֿה און ציט זיך אױס װי גרױס ער איז אונטער דעם בױם. איך הוסט מיך אױס, טו מיך אַ רוק און הײב אָן מײַן מעשׂה אַזױ. ה. אין דער גלופּסקער געמויערטע בוד האַלט זיך אויף זינט אַ לאַנגער צייט אַ בחור, פישקע דער קרומער. ווער פישקע איז, פון וואַנען ער איז, דאָס איז נישט מיר, נישט קיינעם איינגעפאַלן צו וויסן, גאָרנישט. עס דרייט זיך אַרום אַ באַשעפעניש, אַ פישקע, ווי אַלע אַנדערע פאַרוואָגלטע נפשות זיין גלייכן, וואָס גיבן זיך אַ ווייז ביי אונדז, ייִדישע קינדער, עפּעס פֿון דער העלער הויט ווי די שוועמלעך. פֿאַרטיק מיט אַ מאָל מיט די אַלע חענדלעך, מע זאָל עס געווען אָנגעהויבן זען, ווי זיי האָבן ביסלעכווייז געשפּראָצט, כאָטש האָבן פֿון זיי פֿריִער עפּעס אַ סימן. עס זיצן זיך ערגעץ אין לעכער קבצנים, קינדלען זיך שטילערהייט,

קיין שטארק גרויסן פארשוין קען מען פישקע ניט אנרופן. ער האט א גרויסן פלאטשיקן קאפ, א ברייט גרויס מויל מיט געלע קרומע ציין, רעדט שעפעליאווע, קאן נישט קיין ר' שארף ארויסזאגן, און הינקט שטארק אויף א פוס. פישקע איז שוין געווען אין די יארן, פון זיינעטוועגן האט ער שוין געקענט לאנג חתונה האבן און מזכה זיין גלופסק מיט עטליכע קינדערלעך. נאָר אױף זײַן פֿינצטערן מזל האָט מען אין אים זיך פֿאַרגעסן, און ער איז װי אַ פֿױלער מין אין אונדזערע ספֿרים-האַנדל געװאָרן אַ לעגער-סחורה. מען האָט אין אים פֿאַרגעסן אַפֿילו בשעת דעם רעקרוטן נעמען פֿאַר כאָלערע-חתנים, דאָס הײסט, בשעת גלופּסקער קהל האָט געכאַפּט אין דער בהלה װיסטע קאַליקעס, דראַבעס, שלעפּערס, אַבי זײ חתונה געמאַכט אױף דעם הײליקן אָרט צװישן די קבֿרים, מיט אבי האט מיידלעך בכדי דורך דעם זאל די שלאפקייט אויפהערן. אנשטאט אים האט קהל דאס ערשטע מאל מכבד געווען מיט חתונה האבן דעם בארימטן קאליקע יאנטלען וואס רוקט זיך אויף זיין געזעס מיט צוויי קליינע הילצענע בענקלעך אין די הענט. מען האט אים געפארט מיט דער ארעמע אידענע די מפורסמת וואס האט גרויסע ציין ווי לאפעטעס אן אן אונטערשטע ליפ. די כאָלערע האָט זיך פֿאַר זײ שטאַרק דערשראָקן, און נאָכדעם, אַז זי האָט פֿאַר שרעק מזיק געװען אין גלופּסק אַ סך מענטשן, האָט זי געכאַפּט די פֿיס אױף די פּלײצעס און איז אַנטלאָפֿן. דאָס צװײטע מאָל האָט מען אױסגעקליבן נחומטשע דעם שטאָט-מגעגע, דעם געװיסן לעקיש, לעקיש האט אויף דעם בית עולם פאר א גאנצער עדה שיינע אידן צוגעדעקט דעם קאפ פון יענער מויד וואס איר קאפ איז פון קינדווייז אן באדעקט, איך בעט אייך מחילה, מיט א קרוין, און אויף וועלכער עס גייט אין דער שטאט ארום א קלאנג אז זי איז אן אנדרוגינוס. דער עולם האט מען אויף זייער חתונה זיך גאנץ שטארק משמח געווען, מען האט זיך וואוילגעטאן און עפעס גאר א ים בראנפן צווישן די מצבות אויסגעטרונקען. אָט האָט מען געזאָגט, נישקשה, לאָזן זיך פֿרוכפּערן, לאָזן ייִדישע קינדער דער כאָלערע אויף צעשפּרינגעניש זיך מערן, לאָזן אָרעמע קאַליקעס נעבעך אויך הנאה האָבן. נישט דאָס בין איך אויסן, הכּלל פֿישקען האָט קהל פֿאַרגעסן. אויף גלופּסק איז געקומען ווײַטער אַ כאָלערע און פֿישקען האָט עס פֿאָרט נישט געהאָלפֿן. ער איז געבליבן א בחור ווי פריער. אפילו די מומע אן א נאז וואס איר שטייגער איז צו העצקען זיך אינמיטן דער גאס בשעת איר קלעזמערל סקריפעט אויף עפעס א מין פידעלע, צוזינגנדיג דערצו אויפן בייקולכל, נעמט צונויף אויף א טעלערל נדבות בכדי צוויי מתים זאלן גיין טאנצן. קאליקעס, קבצנים, ארעמע מיידלעך זאלן חלילה ניט פארזיצן, אפילו די גוטע בארעמהארציקע מומעניו האט אין פישקען זיך גאר פארגעסן און אים געלאזט אומגיין אן א ווייב. ס'איז אוודאי נעבעך א גרויס רחמנות, א צער בעלי חיים, נאר מסתמא איז זיין מזל שוין געווען אזוינס. פישקעס גאנג איז געווען געווענטליך בארוועס. אָן אַ קאַפּאָטע, נאָר אין אַ גראָב געלאַטעט העמד מיט אַ לאַנגן פֿאַרשמאַלצעוועטן אַרבע־כּנפֿות און תּחתּונים פֿון גראָבע לײַװנט מיט אַ סך פֿאַלדן. זײַן אַרבעט איז געװען צו גײן רופֿן אױף דער גאַס, באַלעבאַטים אין באָד אַרײַן, פֿרײַטיק, און װײַבערלעך אין באָד אַרײַן, מיטװאָך. זומער, װען עס פֿלעגט זיך אָנהײבן װײַזן גאָרטנװאַרג, האָט אין דער ייִדישער גאַס זיך געלאָזט הערן זײַן קול װי פֿון אַ שלײַען, ייִדעלעך, אַהער, יונגער קנאָבל, ייִדעלעך! אין באָד פֿלעגט ער היטן דאָס אָנטאָן, אונטערטראָגן אַ שעפֿעלע װאַסער און אַרײַנלאָזן אַ קױטיק העמד אין דעם אַרבל אַרײַן מיט אַ קנופּ, אינעווייניק ווי א מייסטער, דערלאנגט א קויל פייער, ווארפנדיק עס פון איין האנט אין דער אנדערער צו פאררייכערן א ציגאר טיטון, און כאפן דערפאר מיט אמאל א הארטן צווייער אדער א דרייער. פישקע האט זיך שוין גערעכנט דערמיט פאר א שטיקל כלי קודש, און געהאט דאס רעכט אויף געוויסע זאכן, ווי א שטייגער ארומגיין אינאיינעם מיט דעם פעקל שמייסער, באד לייט, איבער די הייזער, נאך פורים געלט, חנוכה געלט, קומען מיט דער קאמפאניע אויף א לעקעך און בראנפן, אויף א קריאת שמע לייענען, אויף א ברית ביי בעלי בתים אין באד און כאפן א כוסה מיט א שטיקל האניג לעקעך און ארום גיין פסח מיט א טארבע צונויף נעמען ביי די בעלי בתים שטיקלעך מצה. איך האב פישקען זייער גוט געקענט. פלעג ליב האבן אריינצולאזן זיך מיט אים אין א שמועס און אנקוועלן אמאל פון זיינע ווערטער.

וואָס קען עס באַטײַטן, טראַכט איך בײַ מיר, זאָל זײַן אפשר קהל האָט אים אויסגעקליבן פֿאָרט פֿאַר אַ כאָלערע חתן? נאָר אויף גלופּסק אָבער איז אין יענעם יאָר קיין כאָלערע נישט געקומען. נישט דעריבער, ווײַל מע האָט אפשר אויסגערייניגט דעם טײַך, צוגענומען די בערגלעך עיפּושדיקע בלאָטע און די געפּעגערטע קעץ פֿון די גאַסן, אָדער באַלעבאַטים האָבן געמאַכט אַ האַסלע, אויף צו להכעיס דעם גאנצן אלטן מנהג ווייטער ניט אויסצושיטן דעם מיסט, אויסצוגיסן די פאמויניצעס אונטער דער נאז פאר די הייזער. חלילה, ווי קען מען אויף אזא יידישער קהילה אזוינס גאר אויסטראכטן? נאר וואס דען, ס'איז גלאט געווען נאר ריינע ניסים. יידן האבן אפילו דענסמאל זיך געקלאגט אויף די בייכער. צוביסלעכווייז אויך אונטערגעשטארבן. נאר דאס איז געווען גלאט אזוי. אַן איבערגאַנג. מען האָט עס צוגעשריבן די גרינע אוגערקעס. דער אָרעמער עולם האָט זיך מיט אַ הייסן הונגער זיך צוגעכאַפּט צום יונגן גאָרטנוואַרג, און ס'איז געלויבט גאָט מיט חסד, נישט דאָס בין איך אויסן. דערווייל, ווי איך טראַכט דאָ און וווּנדער מיך אַזוי, איז פישקע פֿאַרשוווּנדן געוואָרן. גראָד בין איך נישט הײַנט געדאַכט דענסמאָל געפֿאַלן אויף די קריזשעס, געליטן שטעכעניש.

מען בעדארף אהין קומען אין א פרייטאג זעהט מען שיינס, אין דעם ווינקל זיצן רופאים מיט דעם קלאפער געצייג, ארום זיי אידן אסאך, איין רופא גאלט קעפ, דער אנדערע רופא מיט א בריטווע צעקארדאשעט פלייצעס, שטעלט באנקעס דעם, כאפט אראפ געשטעלטע באנקעס ביי יענעם, און אידיש בלוט גיסט זיך טייכנווייז אויף דעם פאל.

העמדער, זאקן, כל המיני לייב צודאקן, אלע סארטן תחתונים, קאפטנס, קאפאטעס, אויך קיילעכדיגע פעלפענע היטלען. פון דער אייבערשטער באנק לאזן זיך הערן שרעקליכע קולות. א טייל אידן ליגן דארט אן כוחות, זיפצן און קרעכצן. א טייל זענען געוואפנט מיט בעזעמלעך און שרייען געוואלד אידישע קינדער! געוואלד! האט רחמנות! געוואלד! געוואלד! פארע! אין באד ווערט קאלט, אלע שרייען, און איינער שטרעקט ניט אויס א האנט אויפצוגיסן אויף שטיין, ביז צום סוף געפינט זיך עפעס א ווייסער חברה'ניק און מאכט אן אזא היץ ווי אין גיהנום אויף דערשטיקט צו ווערן.

דער שיינער איד וואס האט אויך א קוק אויף עפעס א התמנות און וויל אפלעקן א ביין, פאלט דאס גלייכן אויף דער אייגענער המצאה, טוט זיך א בייג מיט א חניפה'לע און פארבעט אויך א יחסן צום טאנץ. אלע קריכן ארויף אויבן אויף דער באנק, די בעזעמלעך הייבן זיך אן, געשעפטן ווערן אפגעמאכט. בזכות די מיוחסים ווערט אין באד געשמאק הייס, קליין און גרייס, יונג און אלט, האבן זיך גענומען צו די כלים. דער עולם קרעכצט, אויקעט, פאסמאקעוועט זיך אויף אלערליי קולות, און דענסמאל קריכט מיינער ארויף העט העט הייך אין א ווינקעלע ביחידות פאר זיך אליין, און טוט זיך א נעם פארען די ביינער אויף וואס די וועלט שטייט. אוי, רעב אלטער, א רוק, כאטש א קליין רוקעלע, אהין, אהין אביסל, קיין צפון זייט. אלטער קוקט מיך אן עפעס ווי אן אנשיקעניש, מאכנדיג מיט די אקסלען, נא, נא. האט צייט אביסל נעם איך אים איין, וואס איז דאס כאפעניש? באלד, באלד, לאמיך נאך א קאפעלע זיך אפרוען. וואוו. אלטער האט זיך עפעס צו שטארק געפארעט מיט דעם מונדשטיקל וואס איז געווען מיאוס פארלייגט. דערנאך האט ער עס אפגעדרייט פון ציבעקל, שילטנדיג עס מיט פארדרוס אײַנגעזעצט אַנשטאָט אױף אים אַ גענדזן-פּענדזל, פֿאַררײכערט אױף דאָס נײַ זײַן פּיפּקעלע, פּוף! פּוף! און אַרױסגעלאָזט װי פֿון אַ קױמען אַ גאַנצן װאָלקן רױך. איך האָב אַ ביסל אױסגעגלײַכט די אַלטע בײנער און װײַטער אָנגעהױבן צו דערצײלן. אױף מאָרגן בין איך געקומען אין באָד באַצײַטנס, אַ סך פֿריִער. איידער דער עולם איז זיך ביסלעכווייז צונויפֿגעקומען. בערל דער שמייסער איז געזעסן אין הויז אויף אַ באַנק צווישן ראַשקעלעך, אויפֿגעשטעלט ווי אַ טורעם איינע אין די אַנדערע, און געבונדן בעזעמלעך, איבערקוקנדיק די בלעטלעך מיט אַזאַ ערנסט פּנים, ווי אַ ייִדענע קלײַבט ערבֿות. נישט ווײַט פֿון אים שטייט לעבן אויוון איציק דער היטער, אַ ייִד מיט אַ גרויסער באָרד, וואָס איז אין דער ברייט אַ יאָר דרײַסיק,

גארנישט דאס מרחץ ווי פריער, ווייניגער פון א זעקסער האט דער קארגסטער אפילו נישט געוואוסט, און היינט טוט ער א שפיי און לאזט אויס, היינט מעגן זיי אלע די כפרה ווערן. בערל און איציק האבן מיר געמאכט א גרויסן ברוך הבא, שוין טאקע א היפשע צייט אז מיר האבן זיך נישט געזען, און איך בין ביי זיי געווען זייער אן אנגעלייגטער גאסט. מיר האבן זיך צושמועסט וועגן פיל זאכן, און כ'בין אין דער מיט שמועס ארויפגעקומען אויף פישקע. וואו, פרעג איך, איז אונזער פישקע? פישקע? מאכט בערל א טרעסטע געבנדיג דאס בעזעמל. הע הע, פישקע איז א מענטש, א באלעבעסל, איבערגליקליך. פישקע? זאגט איציק צושאקלענדיג מיטן קאפ. פישקע איז היינט א פריץ, אויסער זיין שאדן געזאגט געווארן אויף אסאך. נו, פישקע, ער האָט זיך נאָך קײנמאָל אַזױ גוט נישט געװוּנטשן. אָט װאָס בערל דער שמײַסער האָט מיר לסוף דערצײלט. אַ דאָנערשטיק פֿאַרנאַכט אײנמאָל, אײַנהײצנדיק אין אַלע אױװנס און זיך שטאַרק אָנגעמאָרדעװעט מיט דער אַרבעט, לײג איך מיר מיט חבֿרה אין באָד אױף די בענק אַביסל דעם אָטעם צו כאַפּן. חוץ אונדז זענען דאָרט געלעגן אױסגעצױגן נאָך עטלעכע ייִדן בטלנים, װאָס האַלטן זיך דאָ אױף. ווען מיר ליגן זיך דא אזוי רואיג רויכערן און שמועסן זיך אזוי גאנץ פרייליך, מיטאמאל הערן מיר ווי מען פארט עפעס צו גלייך צו דער באד. נו, צוגעפארן, צוגעפארן. וואס מאכט עס אויס? איידער מיר קוקן זיך ארום, קומען אריין דריי אייזערנע געזונטע פארשוינען, אלע אין איין קול, גוטן אוונט אידן! וואו איז פישקע? גיט אהער פישקע'ן!

זי האָט זיך געאײַלט גיך צו פֿאַרקנסן מיט עפּעס אַ טרעגער, זיך מתחייבֿ געװען אים אױסצוקלײדן באַלעבאַטיש און געבן אים זײַן באַדערפֿעניש, דערצו נאָך אַ ביסל געלט. הײַנט האָט געזאָלט זײַן די חופּה. מען האָט אָנגעגרייט זײער אַ גוטע װעטשערע, בראַנפֿן, בולקעס, פֿיש און טאָפּ-געבראָטנס, אַ גילדענע יױך מיט עופֿות, װי דער שטײגער איז בײַ ייִדישע קינדער. דאָס אַלצדינג קאָסט געלט. אז מען איז אינגאנצן פארטיג געווארן, די כלה אויסגעפוצט, אויסגעשלייערט, שיינט, לויכט ווי א אידישע טאכטער, איז מען געגאנגען צו דעם חתן נעמען אים צו דער חופה. דער תכשיט אבער הערט נאר, איז גארנישט אינדערהיים. מען ווארט א שעה, נישטא. מען ווארט נאך א שעה, ער קומט נישט. ער איז ווי אויסגעטריקנט געווארן. וואס לאזט זיך צום סוף אויס? דער בחור ברענען זאל ער האבן האט חרטה באשר זיין באבע וואס איז אזויפיל יאר שוין א קעכנע ביי אונזער גביר, לאז געזונט זיין, וויינט, ליארעמט, פילדערט, שרייט אויף דעם שידוך, ס'איז איר נישט לכבוד. זי דינט פארט אזא צייט ביים היגן גביר איז אויסגעקאכט מיט אסאך בעלי בתים אין דער שטאט וואס גייען צום גביר אויף דער הינטערשטע טיר דורך דער קיך,

רופֿט מיך, זאָגט ער, קנאַקניסל, און לאָזט מיך צום מינעסאַנע תּיכּף. מיר אַלע זענען געבליבן װי אױף דער מילכעדיקער באַנק. עס טוט אָבער קײנעם נישט אַזױ באַנג דער חתן װי די װעטשערע. װאָס טוט מען מיט דער װעטשערע, מיט אַזעלכע פֿיש און געבראָטנס? מיר מתעסקים האָבן אַ גאַנצן טאָג זיך אָנגעמאָרדעװעט, אַרומגעלאָפֿן, געטאָן, געאַרבעט. אונדז קומט נאָך אױך פֿון שדכנות. אן עבירה כ'לעבן אזויפיל מי אונזער מי אונזער ארבעט מיר האבן געטראכט געטראכט געקלערט געקלערט און אונז איז איינגעפאלן פישקע זאל כ'לעבן ארויספירן איטליכן פון דער נויט לאז פישקע כ'לעבן זיין דער חתן וואס מאכט עס אויס וואס קען עס אים ארן מיר זענען דאס אצינד געקומען נעמען אים באלד טאקע צו דער חופה אנשטאט דעם טרעגער. אין דעם ווען די אידן טענה'ן דאס אזוי, קומט אן פישקע. מיר האבן אים געטאן א נעם, געכאפט די כשר'ע מציאה, נישט צו מאכן מיט אים קיין פילע סברות, קיין לאנגע שאלות, גיי בחור מיט די קראנקע פיס, גענוג זיך געפאשעט, גיי בחור אונטער די חופה. מען האט נאר אלסדינג אפגעמאכט גאנץ געשווינד, נאך איידער פישקע האט צייט געהאט אפילו זיך ארומצוקוקן. חברה האט געהאט א גוטע וועטשערע,

די טוער זאָלן זיך זאַט אָנעסן און אָנטרינקען, אַזוי איז בײַם געמיינעם עולם בײַ די אָרעמע און אַזוי אויך בײַ די נגידים. דאָרט ווערן אויך זייער אָפֿט געשלאָסן אַזעלכע מיני שידוכים, וואָס נישט געשטויגן, עס פֿאַרשטייט זיך, צוליב אַן אַנדער מין וועטשערע מיט אַן אַנדער חן. נישט דאָס בין איך אויסן. זארגט כ'לעבן נישט ר' אלטער. אויב אייך איז נישט געראטן פארן מיט א בחור א זכר, דערפאר וועט אייך געראטן אם ירצה השם צונויפפירן עפעס אן אנדער מין שידוך. פאלט נאר ביי אייך נישט אראפ. נישקשה, כ'לעבן. איך זעה איר טויגט, איר האט געכאפט דעם סטרי באלד טאקע גאר לומדיש. פארקערט, אדרבה, אנגעהויבן אייער ניי געשעפט האט איר גאנץ גוט, ווי א לאנד-שדכן טאקע. איי וואס דער בחור? נו, בע, כ'לעבן. דערפאר אבער אז ער וועט ערגעץ שוין אנשמעקן א מויד, וועט עס שוין גיין ווי א מזמור. א בלינדע, א שטומע, א קרומע. גיי טאכטער, גיי מיט מזל אונטער דער חופה. דער דרוקער מאנט געלט, די שקאפע באדארף עסן, די בתולה מיינע מוז אויך חתונה האבן, מיין ווייב איז געלעגן געווארן למזל מיט א יונגל. גיי זשע טאכטער, גיי, רוק זיך אונטער דער חופה. רוק זיך נאר

און גרויסע טראפן שווייס טרעטן אים ארויס אויפן פנים. ער הייבט אויף די אויגן, דערלאנגט אויף מיר א בליק, עפעס מיט אזא רירענדיגע קנייטשעלע, מיט אזא רחמנות פנים'ל, ווי א זויגענדיג קינד קוקט אויף דער מאמע'ן בשעת ס'לעכצט נאך דער ברוסט. אלטער נעבעך האט געמיינט פרנסה, עס האט אים געצויגן צו מאכן מיט מיר עפעס א געשעפטל, ווארום ווי ליגן עס צוויי אידן מיט בערד אינמיטן העלן טאג גלאט אזוי אן אן עסק? ווען צוויי אידן זאלן א שטייגער פארווארפן ווערן ערגעץ אין א העק אויף א וויספע, וואו חוץ זיי איז נישטא קיין לעבעדיג באשעפעניש, איז גאנץ זיכער אז איינער וועט מיט דער צייט מאכן עפעס א קלייטל, דער אנדערער אויך עפעס א שטיקל געשעפט. ביידע צווישן זיך וועלן האנדלען, איינער דעם אנדערן בארגן, געבן אין קאמיסיע און איינער פון אנדערן ציען דאס שטיקל פרנסה. אלטער האט באלד טאקע א פרעג געטאן, וואס געפינט זיך ביי מעלתו היינט עפעס אין ביידל? עס האט אזויפיל געהייסן ווי מאמע טיטע צעפאקט אייך ר' מענדל און ארויס מיט די סחורה.

פֿױלע סחורה, זאָגט אַלטער, פֿאַרקרימענדיק זיך, שמאָכטעס פֿון עפּעס פֿאַרשימלטע באַנקװעטשערס, אָרעמע בעל-עבֿירות, װײס איך װאָס, זײ האָבן דאָרט עפּעס אָנגעמאַכט, פֿאַר װעמען? קײנער פֿון עולם פֿאַרשטײט דאָרט ניט אַפֿילו קײן װאָרט. עפּעס טערקיש מישטײנס געזאָגט לשון. אײנמאָל שױן געטאָן אַ נאַרישקײט פֿירן מיט זיך אַזאַ לעגער סחורה, פֿע! כ'לעבן, גיט אהער ר' מענדל עפעס רעכטס. איך לייג ארויף רומל, איין מין נאך דעם אנדערן, מיין אלטער קווענקלט זיך אלץ, זעצט אויס חסרונות. צו איין מין אבער באקומט ער שטארק חשק און איז צו אים ווי צוגעזאטן געווארן. ס'איז באמת געווען גאר אן אנטיק, די בלעטלעך פון כל המיני קאלירן,

גלאַט אַזױ, פּראָסט װי עס געהער צו זײַן, קאָן דאָך אַפֿילו אַ גראָבער יונג אױך אָנטאַפּן. פֿון גרײַזן רעדט מען שױן ניט, דאָס מוזן שױן דאָך זײַן. און װעמען גײען זי אָן? אַ ייִד האָט אַ קעפּל און איז נישקשה נישט קראַנק זיך אָנצושטײסן װאָס מע מײנט. נאָר אַ לשון, אַ לשון איז עס דאָרט געװען קונציק װױל, גאָרנישט צום פֿאַרשטײן.

גוט, אמת גוט איז ביי אידן נאר אזוינס וואס ברעכט דעם מח און אוממעגליך צו פארשטיין. אז מען פארשטייט עס נישט, מסתמא מוז דארט דרינען עפעס שטעקן. נישט דאס בין איך אויסן. מיין אלטער כאפט דעם דאזיגן מין סחורה מיט ביידע הענט, און מען זעהט ווי עס קומט אים צו א שטיק געזונט.

ביידע צדדים האבן דערווייל פון גאנצן משא ומתן קיין גראשן אין די אויגן נישט געזען, און געבליבן שטארק צופרידן גלאט פון האנדל אליין. מען האט דאך געטון, געהאנדלט, געמאכט געשעפטן, נישט געזעסן ליידיג. אלטער'ס מרה שחורה איז ווי א רויך פארשוואונדן געווארן, ס'איז אים געווען צו דערקענען אין דעם פנים אז יארמעליניצער יריד מיט זיין פינסטערע מזל איז אים פון זינען ארויסגעגאנגען.

דערווייל איז געווארן מנחה צייט. א געשמאק ווינטעלע הייבט אן צו בלאזן און אויפן הימל ווייזן זיך שטיקלעך וואלקנס אויף וועלכע מען האט ווי אויף טייערע געסט שוין א לאנגע צייט ארויסגעקוקט. די ביימער הייבן אן פאמעלעך אן זיך צו שאקלען, איינער צום אנדערן איינגעבויגן דעם קאפ, און פירן צווישן זיך א שמועס אויף זייער לשון. נאכדעם אז זיי האבן אזוי לאנג געשוויגן שטיל.

כאָטש שיט מיר אָן זאַלץ אױפֿן עק. פּאַקט זיך רב קרובֿ װײַטער און אַװעק, אַװעק. נישט װײַט אין אַ װעלדעלע קנאַקט דער סאָלאָװײ, צעלאָזט זיך אױף זײַן העלדזעלע, מאַכט זיסע שטײגער און שפּילט גאָר מחיה. איטלעכער, װאָס קאָן עפֿענען אַ מױל, האַלט דעם װעלט-באַרימטן חזן אונטער.

ר' מענדעלע בע ר' מענדעלע עט פע טוט אלטער אויף מיר זיך א קרים, שוין צייט בעסער מנחה דאוונען, פארגעסט בעסער נישט פון אייערע אלע זאכן צו זאגן עננו. איך פארבינד די זאקן גארטל ארום מיט א פאסיק די קאפאטע און הייב אן זאגן קטורת אויף א ביי-קול גאנץ לוסטיג. מיין אלטער זאל לעבן צעלאזט זיך באלד טאקע נאך מיר אויף דער גראבער סטרונע אויף דער געמבע, און מיר ביידע געבן אפ א שבח זיין ליבן נאמען, בשעת אלע קרייטעכצער און בלעטלעך אויף די פעלדער, אלע חיות און עופות אין די וועלדער לויבן גאט, זאגן שירה.

מיט דעם דאווענען איז ער פארטיג געווארן גיך, און בשעת איך האב נאך געהאלטן אינדערמיט האט ער שוין געשמירט די רעדער. סוף קאסעט איינס, המשך קאסעט צוויי.